די מעשה פון יוסף וואס אונז ליינען היינט איז אפשר די מערסטע קאמפליצירטע און די מערסטע דראמאטישע מעשה זיכער אין די גאנצע תורה, ס'איז זייער לאנג און זייער קאמפליצירט און מ'דארף עס ליינען ווי א מעשה, ס'איז די איינציגסטע וועג וואס מ'קען עס ליינען און ס'איז די פשט און ס'איז געמאכט פאר דעם, און אונז קענען נאר אביסל זאגן פוינטערס ווי אזוי מ'ליינט עס ווי אזוי מ'זעהט עס, לאז אביסל צוטיילן אזוי מער ווייניגער די פרקים האבן עס אזוי צוטיילט. מ'קען צוטיילן יעדע חלק אין וועלכע סין ער איז, וואו געשעט איז די מעשה, דאס הייסט ביז יעצט האבן מיר עס געהאט אפאר אנדערע חלקים, ס'איז דא יוסף ביים טאטע אין שטוב, שפילט זיך מיט די בני בלהה ובני זלפה, די ברידער האבן אים פיינט, ער האט זיך זיינע חלומות, סצענע וואן, צווייטע סצענע, יוסף גייט באזוכן זיינע ברידער, דא די גאנצע מעשה דארט, פארקויפט אים, סצענע נומבער טו, יא נאכדעם איז געווען א סטאפ מ'איז געגאנגען צוריק צו יהודה, וואס געשעט דארט, וואס גייט פאר מיט יהודה, גיימער צוריק, סצענע נומבער טרי. האלט יוסף אין מצרים אין פוטיפר'ס הויזגעזינד, די גאנצע מעשה מיט אשת פוטיפר, סצענע נומבער פאר, יוסף איז אין תפיסה אין מצרים, די גאנצע מעשה מיט חלומות פון די שר המשקים און די שר האופים, יוסף, און דא האלטן אונז, יוסף האט שוין געהאלטן האט עפעס א פתח תקוה, שוין געטיילט א חלום מיט די שר המשקים, האט שוין עפעס א שתדלנות און גייט רעדן מיט אים מיט פרעה, און ס'ענדיגט זיך די פריערדיגע פרק. ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, די זיכרון, די גאנצע פרקים איינע פון די ווערטער וואס דרייען זיך ארום די גאנצע מעשה איז די זיכרון, יעקב שמר את הדבר, און שמר איז ווי שמור וזכור, זייער ענליך, געדענקט, האט געהאלטן קאפ ס'גייט עפעס געשען, שפעטער גייען מיר זען ויזכור יוסף, און מען האט פארגעסן, ס'האט נישט געלונגען ביז דערווייל, און ס'נעמט צוויי גאנצע יאר, און פרעה האט זיינע צוויי חלומות, און די שר המשקים קומט אן און זאגט את חטאי אני מזכיר היום, איך דערמאן זיך דערמאנט זיך און זעט אויס אז דאס איז די סיבה פארוואס ער האט זיך נישט דערמאנט ווייל ס'איז געווען חטא, ער האט זיך געוואלט דערמאנען, מען דערמאנט נישט חטא יא, ס'געווען ראש השנה, דערמאנט נישט חטא ראש השנה, על כל פנים, ער האט זיך דערמאנט, און ער דערמאנט יוסף, און געקומען פותר זיין די חלומות פון פרעה. מען דארף באמערקן אין די אין די וועג וויאזוי יוסף רעדט צו צו פרעה, ס'איז וויכטיג אויכעט אז ס'גייט זיין פסח, זייער ענליך צו וויאזוי ער האט גערעדט צו די שר המשקים אבער אפשר אביסל אנדערש, די שר המשקים האבן מיר געלערנט האט געזאגט פאר פרעה פאר יוסף אפשר האסטו א חלום אפשר קענסטו פותר זיין יוסף זאגט הלא לאלהים פתרונים דארף נישט זיין קיין גרויסע פותר חלומות אפשר די אייבערשטער וועט העלפן און פרעה זאגט פאר יוסף איך האב געהערט תשמע חלום לפתור אותו איך האב געהערט אז דו ביסט א מומחה לעניני חלומות און יוסף זאגט ניין בלעדי אלהים יענה את שלום פרעה און ס'זעהט אויס אז די אלהים יענה איז א חלק פון די חידוש יוסף איז מחדש פאר פרעה ער זאגט די פרעה זאגט פותר אין אותו, און וואס זאגט יוסף? ער זאגט דריי מאל, דריי מאל חזר'ט ער כמעט אויף די זעלבע זאך אשר האלהים עושה הראה את פרעה הוא אשר אמרתי אשר דיברתי אשר האלהים עושה הראה את פרעה און נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשותו ער לייגט אריין זייער אסאך מאל די שם אלהים ויהי השם את יוסף שטייט טאקע נישט די שם הויה ווי די רמב"ן און אנדערע מפרשים האבן באמערקט אבער אלהים די גאט האט ער טאקע באמערקט, און ער זאגט אז עס איז נישט סתם א חלום, דאס איז א חלום וואס גאט וויל דא עפעס זאגן, ער וויל אים זאגן וואס ער גייט טון מיט מצרים, נישט סאו די חכמה פון יוסף זעט אויס איז נישט נאר ער האט געטראפן א פתרון פאר די חלום, לכאורה נישט אזוי שווער צו טרעפן די פתרון, די חכמה איז מער ער האט אריין געלייגט די אלהים, און טאקע פרעה זאגט, וואס זאגט פרעה הנמצא כזה איש אשר רוח אלהים בו, דו ביסט עפעס א געטליכע מענטש, דו האסט עפעס א חכמת אלהים, אזוי ווי עס שטייט ביי. דניאל, א ענליכע מעשה, יא, דער נבוכדנצר האט געזאגט דו ביסט א געטליכע, די רוח אלהים קדישין ביי דיר האסט א געטליכע רוח, און יוסף גייט ארויס פון זיין תפיסה און ער באקומט נייע בגדים, יא, געהאט בגדים פ א אין יעקב שטוב האט ער געהאט א כתונת פסים און שפעטער האט מען עס ארויסגעריסן, שפעטער האט ער געלאזט זיין בגד בפ א, געהאט אסאך מעשה'ס מיט די בגדים, און דא באקומט ער זיינע נייע בגדים, ש ס צוויי מאל, יא, קודם ויגלח ויחלף שמלותיו, שפעטער באקומט ער בגדי רביד הזהב און וילבש אותו בגדי שש, ס'איז ממש בגדי מלכות. ויקרא לפניו זייער ענליך וואס אונז לערנען ביי מרדכי הצדיק ויקרא לפניו אברך בפשט מיינט עפעס אזוי ווי ככה יעשה איך ווייס עפעס א סארט קריאה וואס מען רופט פאר א מלך פאר א משנה למלך און יוסף באקומט די דזשאב און ער באקומט די דזשאב און ער טוט עס טאקע ויעבור בכל ארץ מצרים און ער נעמט צוזאם די אוכל און האט צוויי קינדער באקומט א ווייב, ס'איז אן אינטערעסאנטע סייד נאוט, ס'הייסט איינע פון די זאכן וואס די גאנצע פרשה איז טראכטן א גאנצע צייט איז ווער האט קינדער פאר וועם, אלע תולדות יא, דא שטייט בני יוסף, מנשה און אפרים, מ'גייט זיי שפעטער זעהן, ס'גייט זיין א ליסט פון בני יעקב הבאים מצרים, ס'גייט שטיין יוסף מנשה און אפרים וואס יוסף האט געבוירן אין ארץ מצרים, און ס'הייבט זיך אן דער רעב און יוסף. איז די באלעבאס מ'קומט צו פרעה זאגט פרעה וואס ווייס איך, גייטס צו יוסף סאו דאס איז די פתרון פון די חלום יוסף האט דאס געזאגט, פרעה ווייסט נאר א חלום האט ער און ער דארף מאכן דעם איש נבון וחכם וואס דאס איז יוסף און אזוי זאגט ער, גייטס צו יוסף און יוסף איז די באס פון אלעס, דאס איז די גאנצע דאס איז די פרק זיי אסאך פרטים וואס אונז האבן געסקיפט, אבער דאס איז די פרק וואס אלץ געשעט אין מצרים, יוסף גייט ארויס פון די גריב אין מצרים, ער ווערט די מלך אויף מצרים, ס'איז אלץ א מצרישע מעשה, יוסף ווערט די די המשביר, ער ווערט די שליט כל הארץ קומט צו מצרים, דאס איז די מעשה.